האלט מען דא דף לד עמוד ב', אונז גיימער אנהייבן פון אביסל פריער. השמטות השייכות להתורה הזאת די השמטות די שטיקלעך וואס מען לייגט צו צו וואס איז שייך צו די תורה. מיר זעען דאס פשט והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב

תשמעון דאס הייסט דורך די מוכיחים הערט מען די דינים הן הדינים כדי ער מגלה מוסר פאר זיי איז איז עס מן הסתם מגלה והן מוכיחים בזה את הדור זיי זאגן מוסר פאר די דור במילא איז דארטן שטייט ושמר לך ה' אלוקים את החסד דאס איז די אייבערשטער וועט אפהיטן אלע זאכן ווייל אונז האבן געשמועסט ווייל אויב ס'איז דא די צדיקים וואס זיי נעמען קער פון די גאנצע זאך איז ווערט עס אפגעהיטן פון די חיצונים זאלן נישט קענען שולט זיין, דאס מיינט ושמר, ס'ווערט אפגעהיטן, ס'איז א שמירה, ווען די גרויסע צדיקים זענען די וואס זיי הערן, און זיי זענען עס מגלה פאר כלל ישראל. האבן דא ביי אות טז, גייט דער רבי צולייגן אביסל מער פון די קולות און די עזות, וואס איז דאס? כל הקולות, אלע קולות, הם בחינת עזות, איז בחינה פון עזות. יעצט גייט דער רבי צולייגן נאך א פוינט, און קול המוכיח הוא דער ווען א מענטש זאגט די קול פון א מענטש וואס זאגט מוסר, דאס איז אויך די עזות דקדושה, און בחינת קול שופר די זעלבע איידיע ווי די קול שופר וואס איז בחינה פון עזות, כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק כשופר הרם קולך, מען זאגט דארטן פאר די מוכיחים פון די אידן, אזוי ווי א שופר הייבט ארויף זיין קול, הייב אויף דיין קול און זאג מוסר. סאו דו ווייסט אז די קדישא ווען חיין קאלער נגינה א מענטש זינגט הייליגע ניגונים איז עס אויך א אז עס די קדישא ווען חיין בזה בחינת און דאס איז די בחינה א טי ווי נגן מסריהו יא א טי ווי פארבעסער דיך א טי ווי נגן זינגט גוט מסריהו מיט א שיינע גזיטן טריער די ניגון מיט תרועה גייט צוזאמען. קול הניגון איז בחינת תרועה, דאס איז בחינה פון תרועה, בחינת שופר, בחינת ואתה תרעה את עמי, און דו וועסט פאשען מיין פאלק. ווייל דורך דעם וואס איז דא די עזות דקדושה, קאנעקט מען זיך צו די רועים וואס זיי לערנען אויס אמונה. י ז. און די רבי גייט אויף די אנדערע חלק פון נעשה ונשמע, אביסל מער צולייגן מער שיינע זאכן דא. בימי רבן גמליאל, די צייטן פון רבן גמליאל, היה הדור, איז געווען דער דור שהיתה תורתן, זייער תורה איז געווען בחינת נשמע, בחינת תפילה, וואס זיי האבן געלערנט האבן זיי געדאוונט, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, און די חזל זאגן בימי רבן גמליאל היו לומדים תורה בעמידה, מען האט געלערנט תורה שטיינדיגערהייט, וואס מיינט מען האט געלערנט שטיידיגערהייט? עמידה בחינת תפילה, דאס איז דאווענען, דאס הייסט זיי האבן געלערנט אויף א וועג פון דאווענען, כנל אזוי ווי אויבן געשמועסט אין בעלז,

איז דא דרשו חזל שטייט פסוק גבורי כח קודם דא עושי דברו דאס איז נעשה און נאכדעם דא לשמוע בקול דברו דאס איז נשמע אפילו די מלאכים האבן די בחינה כמו שאמרו רבותינו זל חזל זאגן יא מי גילה רז זה לבני רז שמלאכי השרת משתמשים בו דאס איז א סוד וואס די מלאכים מיט די הויכע מדריגה באנוצן זיך באנוצט מען זיך מיט דעם און אידן זענען מגלה אז אפילו אין די נידריגע מדריגה מדריגות אויך, שנאמר שטייט דאך וואס איז גבורי כח, די שטארקע כח וואס גייט ארויף אויף די מלאכים, וואס זענען גבורי כח, וואס זענען אויף א הויכע מדריגה. דאס הייסט די אייבערשטער איז זייער שטארק צופרידן ווען אונז קליינע פשוטע מענטשעלעך ווערן געוואר פון גרויסע סודות. אות י ט. אי אפשר להתקרב אל הקדושה, מען קען זיך נישט מקרב זיין צו קדושה, האט מען געשמועסט, כי אם על ידי עזות מען דארף האבן עזות כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק, עז כנמר שטארק ווי א לעמפערט, כמבואר לעיל. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה אזוי זאגן חזל, לא ניתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזים. די מעלה פון כלל ישראל איז זיי זענען עזות פענימער, וועגן דעם האבן זיי באקומען די תורה. וואס האט עס שייכות איינס מיט די אנדערע? ווייל זיי זענען עזות פענימער האבן זיי אמונה. דאס איז. מען דארף האבן אמונה, די אייבערשטער וויל מען זאל האבן חוץ תורה, זאל מען האבן די חלק פון אמונה, די חלק פון תפילה. וויסן אז ס'איז דא אסאך מער וואס איך וואס איך ווייס אפילו נישט. כ. וגדולה בושה, בושה איז זייער גרויס. יא, ווייל דעמאלטס האט מען די ריכטיגע עזות דקדושה. שנכפלה שני פעמים בפסוק, ולא יבושו ולא יבושו עמי לעולם. יא, עס שטייט צוויי מאל אז מ'האט זיך נישט דארפן שעמען. עס טייטש אזוי, עס איז דא עס איז דא איין א נידריגע חלק, א פלעין ממוצע, א מענטש שעמט זיך נישט, אבער א מענטש שעמט זיך נישט קען ער אפשר אנקומען צו עזות דסטרא אחרא, אבער עס איז דא א מורא'דיגע זאך פון לא יבושו ולא יבושו, עס טייטש ער שעמט זיך נישט, ער האט עזות דקדושה, אוודאי נישט קיין ביישן, אבער עס קומט פון א ריכטיגע פלאץ, און די אזא בושה איז א שיינע גרויסע בושה, אז בעצם שעמט ער זיך נישט, ער האט דאך עזות דקדושה, אבער בעצם דאס קומט פון א פלאץ פון א בחינת אין. כ א, א גן עדן וגיהנום הם בזה העולם. די גן עדן און די גיהנום זענען אויף די וועלט, ממש. אך אי אפשר לבוא לשם, מען קען נישט קומען דארטן מיט א גוף גשמי.

די צער פון בושה וואס מען גייט גדול מאוד יותר מעונש גיהנום עס איז מער אסאך מער ווי די עונש פון גיהנום סאו איך מיין אז עס וויל אונז אביסל מחזק זיין אמאל א מענטש איז זייער שווער צו זיך אריין צו לייגן אין עזות דקדושה אבער אויב זאגסט עס זאגסט אים אויב גייסטו נישט האבן קיין עזות דקדושה און דו וועסט נישט האבן די אמונה פון די צדיקים וועסט אנקומען אין גיהנום און ער ווייסט אז דער גיהנום איז אסאך ביטערער ווי אלעס, במילא וועגן דעם האט ער, איז ער גרייט צו האבן די, די, די בושה, די צער פון בושה וואס האט ביי הייליגע זאכן. וכל יסורי עולם הזה, און אלע יסורים פון עולם הזה יש בהם צער הבושה. ס'איז אייביג דא די צער פון בושה. זאגט דער רבי, אזא מורא'דיגע חידוש, שמתבייש מחברו עד אשר יש לו יסורים. אשר יש לו יסורים. ער שעמט זיך ווען ער האט יסורים, די יסורים טוט אים נישט אזוי וויי ווי די חלק הבושה וואס ער האט אז יענער האט עס נישט איך יא. דאס טוט אים מער וויי ווי די גאנצע די גאנצע צער. כי לעתיד לבוא, צער הבושה, דער צער הבושה גדול מאוד איז זייער גרויס, אפילו כל צדיק, אפילו יעדער צדיק נכוה ווערט אפגעבריט מחופתו של חבירו פון די חופה פון זיין חבר. אוי לאותה בושה וויי צו יענע בושה, אוי לאותה כלימה יענע כלימה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ואמרו שם, פני משה פני משה כפני חמה, די פנים פון משה געווען אזוי ווי די פנים פון די זון, פני יהושע די פנים פון יהושע איז געווען כמו א לבנה אזוי ווי די לבנה, און ס ס ס יהושע איז כמעט געווען אזוי ווי משה רבינו, נאר נישט ווי די זון נאר ווי די לבנה. און מיט דעם אלעם האט מען געזאגט אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה, וויי צו יענע בושה וויי צו יענע פארשעמונג. און מכל שכן, אוואדע און אוואדע איך יתבייש החוטא רחמנא לצלן. מילא אויב אזוי, מ'גיט זיך א שטעל אויף און מ'קריגט אביסל עזות דקדושה און די צדקה איז צו אלע גוטע פלעצער. ואם הוא במדריגה, אויב איין מענטש איז אויף א מדריגה שאין צריך להתבייש משום אדם. ער שעמט זיך נישט פאר קיין שום מענטש נישט.

איך בין שיר רחמיי אז תעשי יא און בוודאי שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות התורה ותפילה אזוי ווי ס'דארף צו זיין כמו שראוי להקדוש ברוך הוא אזוי ווי ס'זאגט פאר דער אייבערשטער טוט עס אזוי ווי ס'דארף צו זיין נו וכמה רחוק בין קיום התורה שלו ובין תפילה שלו לתורה ותפילה של השם יתברך וויאזוי ווי ווייט איז מיין תורה און מיין תפילה צו די תורה און תפילה פונעם אייבערשטן כי כל אחד עובד את השם יתברך לפי מדרגתו, בחינת נעשה ונשמע, זיין נעשה ונשמע. היינו תורה ותפילה זיין תורה און תפילה. אבער מען וויל דאך אנקומען אסאך העכער צו דעם אייבערשטנ'ס. במילא דארף מען האבן א בושה. במילא לוינט זיך צו האבן די עזות דקדושה, און אזוי וועט מען אנקומען צו די הויכע מדריגות. איז לייגט צו ר' נתן, בעת שהתחיל לומר התורה הזאת, ווען דער רבי האט אנגעהויבן צו זאגן די תורה, התחיל מזה הענין הכתוב כאן. האט ער אנגעהויבן טאקע מיט די ענין, מענין הגן עדן והגיהנום וצער הבושה, ער גערעדט פון די חלק פון גן עדן און גיהנום,

ווען ער האט געשריבן פאר אים די תורה, הפך הדבר קצת, האט ער איבערגעדרייט די זאך אביסל אנדערש, ווי צובאלייגט מיט באפוילן האסקל התורה מער נאך חותם את החותם, איך זאל אנהייבן פון חותם בתוך חותם כנל, אזוי ווי אויבן, מען האט דאך די תורה הייבט זיך אן חותם בתוך חותם. והשם יודע כוונתו, די אייבערשטער ווייסט זיין כוונה פארוואס דער רבי האט דאס געוואלט מען זאל אנהייבן דווקא פון חותם בתוך חותם.

און רבי יהושע בן חנניה האט זיי געענטפערט, פארשטייט זיך אז זיי האבן אינזין געהאט פארשידענע סודות פון אפיקורסות, און רבי יהושע בן חנניה דארף אלעס אנפאקן מיט אמונה, במילא איז עס זייער נוגע זיך צו וויסן ווי אזוי דער רבי האט גענומען די שאלות פון זיי, די תירוצים פון רבי יהושע בן חנניה און געברענגט צו אונזער לעבן, זאל מען זוכה זיין.